מען דערציילט אז ס'איז געווען א חסיד פון דעם אלטן רעבן וואס האט געהייסן ר' מרדכי לעפלער. דער חסיד ר' מרדכי לעפלער איז געווען איינער פון די גרויסע חסידים פון דעם אלטן רעבן וואס האט געלעבט אין פעטערבורג. אין יענע צייטן איז אידן בכלל האבן נישט געקענט לעבן אין פעטערבורג. דאס איז געווען נאר די וואס זענען געווען מקורבים למלוכה, וואס זיי האבן געהאט צו טאן מיט די שרי המלוכה, זיי האבן געהאט תפקידים חשובים, איז זיי האבן געהאט א ספעציעלע רישיון צו לעבן אין פעטערבורג. דער חסיד ר' מרדכי לעפלער, וואס דאס איז געווען א גרויסער גביר, און ער איז געווען א מקורב למלכות, איז ער האט געוואוינט אין פעטערבורג. דערציילט מען אז דאס איז געווען דער חסיד בשעת מען האט גענומען דעם אלטן רעבן אין תפיסה, און די מעשה, די מעשה הידוע וואס דער אלטער רבי איז געווען אין תפיסה אין פעטערבורג, און ווען ס'איז געקומען צו גיין דער טאג פון י"ט כסלו, איז דער אלטער רבי, האט מען אים, מען האט אים באפרייט, לחופשי איז ארויסגעגאנגען דעמאלט פון תפיסה, אינעם גרויסן יום טוב פון חג הגאולה, איז ער פריער געווען עטליכע שעות איז ער געווען א שטוב פון א מתנגד און שפעטער איז ער געקומען צו די שטוב פון ר' מרדכי לעפלער דאס איז געווען די שטוב וואס דער אלטער רבי איז דארטן געשטאנען איינגעשטאנען נאכדעם וואס ער איז ארויס פון תפיסה דער חסיד ר' מרדכי לעפלער. האט דער אלטער רבי אמאל געזאגט אויף אים אמאל אז ער איז א בינוני פון תניא, אזוי האט דער אלטער רבי געזאגט, וואס דער טייטש פון א בינוני פון תניא איז דאס א גאר א היכע מדריגה, ווייל דער אלטער רבי זאגט דאך אין תניא אז וואס איז דער ענין פון א בינוני, לא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, דאס הייסט אז א בינוני איז א מענטש וואס ער איז שלם אין מחשבה דיבור ומעשה לא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת כל ימיו, און דאס האט דער אלטער רבי געזאגט אויף ר' מרדכי לעפלער, חסידים דערציילן אז אמאל איז דער אלטער רבי געווען אין אן ארט וואס ר' מרדכי לעפלער געווען צוזאמען מיטן אלטן רעבן, און דער אלטער רבי האט געזאגט אז אינמיטן מצד עניוות האט דער אלטער רבי געזאגט אז ער טראכט אויף זיך אליין דער אלטער רבי געזאגט אז ער איז א בינוני. האט דער ר' מרדכי לעפלער געזאגט, איך האלט זיך נישט פאר א רשע, אבער אז דער רבי זאגט אז ער איז מער נישט ווי א בינוני, וואס האט עס על דרך די גמרא זאגט לא שביק מר חיי לכל בריה. אזוי האט ר' מרדכי לעפלער געזאגט. וואס לאזט איר איבער פאר מיר? האט דער אלטער רבי אים געזאגט, עס איז דאך אין א בינוני איז דאך פאראן א ריבוי מדריגות, מען זאגט אמאל דער לשון, ער האט געזאגט אז עס איז פאראן פינף הונדערט מדריגות אין א בינוני. על כל פנים דער חסיד ר' מרדכי לעפלער איז געווען, דער אלטער רבי האט געזאגט אויף אים אז ער איז צוגעקומען צו מדריגה פון א בינוני פון תניא. האט מען אים געפרעגט ווי אזוי ביסטו צוגעקומען צו דעם? יא, ער האט דאך געוואוינט אין פעטערבורג, פעטערבורג איז געווען א שטאט, א גרויסע שטאט, דאס איז געווען די די די די שטאט, די עיר, יא, דאס איז געווען די עיר הבירה אין יענע צייט, די עיר המלוכה, און דאס איז געווען א פלאץ וואס דארטן איז געווען אסאך עניינים, גאסן, און מענטשן, היפך הצניעות, און עס איז געווען דארטן דער גאנצער המונה של רומי. ממילא האט מען אים געפרעגט ווי קען דאס זיין אז זייענדיג אין פעטערבורג וואוינענדיג אין אזא מין ארט זאלסטו קענען זיך האלטן אזוי שטארק אז זאל זיין שלם במחשבה דיבור ומעשה פון לא עבר ולא יעבור עבירה האט געזאגט ר' מרדכי לעפלער אז זיין אז דאס וואס ער היט זיך אפ אין מחשבה דיבור ומעשה דאס קומט גאר פון גאווה אז ער איז גאר א גרייזער, אזוי האט ער געזאגט, ער קומט גאר פון גאווה, בשעת די יצר הרע קומט צו מיר, און ער זאגט מיר, מרדכי, קום, טו עפעס, א ענין בלתי רצוי, ער וויל מיר איינרעדן איך זאל טראכטען, אדער רעדן עפעס, א ענין בלתי רצוי, אדער טון עפעס א ענין בלתי רצוי, עפעס א עבירה, איז דעמאלט גיב איך זיך א שטעל אוועק און איך זאג אים, דו מרדכי לעפלער, דו ביסט דאך דעם אלטן רב'נס א חסיד, און דו ביסט דאך א דערנדער א למדן און א גביר און דעם אלטן רב'נס א מענטש, ווילסטו פארלירן אט די אלע עניינים, ווילסט זיך פארקויפן פארן יצר הרע, זיך פארקויפן פאר צו דורכפאלן אין א מחשבה, דיבור ומעשה, ס'פאסט נישט. און פון די מחשבה, דאס האט אים געגעבן דעם כח, אויף קענען זיך מתגבר זיין אויף אלע עניינים בלתי רצויים און אזוי האט ער זיך אפגעהיטן מחשבה דיבור ומעשה. און דער סיפור פלעגן חסידים דערציילן, דער רבי האט עס דערציילט כמה פעמים אין חסידישע פארברענגענס, און ער האט עס דערציילט גאר למעליותא, אז מען דארף נוצן אסאך מאל אז די יצר הרע קומט צו אונז דארף מען אמאל נוצן די גאווה און נוצן דעם ענין הגבהות ויגבה ליבו בדרכי הוי' ווי ס'שטייט די לשון אין פסוק ויגבה ליבו בדרכי השם אז א מענטש דארף נוצן דעם ויגבה ליבו דעם ענין הגאווה אין עבודת השם. אט דער נקודה איז פארבונדן מיטן זמן וואס מ'געפינט זיך איצטער אינעם זמן פון פאר מתן תורה. מען גייט אריין אין שבת מברכים חדש השלישי חדש סיוון, בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, אידן האבן זיך אוועקגעשטעלט אנטקעגן הר סיני, איז בשעת מען שטייט פאר מתן תורה, איז דעמאלט איז דער זמן צו זיך מתבונן זיין אין איינע פון די נקודות, פון תורת הבעל שם טוב און אין תורת החסידות וואס רעדט זיך טאקע וועגן דעם נושא ווי אזוי דארף זיין דער ענין אין עבודת השם. אננעמענדיג פון א תורה פון בעל שם טוב וואס דער בעל שם טוב זאגט בנוגע צו חג השבועות. פאראן א פסוק אין תורה אין פרשת ויקרא, תורה זאגט בנוגע, די ענין הקרבנות אין פרשת ויקרא דארטן רעדט זיך וועגן קרבנות, איז די תורה זאגט דארטן כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה' אז בשעת א איד ברענגט קרבנות צום אייבערשטן, איז זאגט מען אז כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו, אז מען טאר נישט ברענגען קיין קרבנות נישט פון שאור, זויערטייג, דאס איז דער שאור, יא, וואס דאס מאכט אז די די טייג זאל ווערן אנגעבלאזן, דאס ווערט אנגערופן שאור, וואס פון דעם מאכט מען די טייג. און דבש, דאס איז כל מיני מתיקה ווי רש"י זאגט, ווערט אנגערופן דבש, האניג. איז אויף דעם זאגט מען אז א קרבן אויפן מזבח האט מען נישט געטארט ברענגען נישט קיין שאור און נישט קיין דבש. שטייט ווייטער אין פסוק, קרבן ראשית תקריבו. וואס איז דאס קרבן ראשית תקריבו? איז רש"י זאגט אז אין חג השבועות קרבן ראשית אז ס'קומט צו גיין אין חג השבועות איז דעמאלט איז געווען סיי שאור און סיי דבש, ווייל אין חג השבועות איז א זמן וואס דעמאלט האט מען געברענגט פון איין זייט איז געווען די שתי הלחם, איז דאך ידוע אז די שתי הלחם וואס מ'האט געברענגט אין חג השבועות איז געווען פון חמץ, בכלל אלע מנחות דארפן זיין דווקא פון מצה, אבער די שתי הלחם איז געווען פון חמץ, כדי עס זאל ווערן חמץ האט מען געדארפט נוצן שאור. און דערנאך איז דער ענין פון דבש, כל מיני מתיקה, דאס איז די פירות, אין חג השבועות האט מען דאך געברענגט ביכורים צום בית המקדש, און די ביכורים האבן דאך געהאט יא כל מיני פירות, וואס דארטן איז געווען אויכעט די דבש תמרים, און יא וואס דאס איז געווען דער ענין פון א מ דער ענין פון דבש. איז קומט אויס אז אין חג השבועות קרבן ראשית, יא וואס דאס איז די ראשית די די תבואה דאס איז דאך געווען דער שתי הלחם איז דאך געווען די ראשית וואס מ'האט געדארפט ברענגען יא די חיטים מן החדש וואס מ'האט געברענגט דעם ערשטן קרבן, קרבן ראשית תקריבו, איז געווען פון פון סיי פון שאור און סיי פון דבש. זאגט אויף דעם דער הייליגער בעל שם טוב. איז וואס איז דאס די רמז וואס די תורה וויל אונז מרמז זיין? די תורה זאגט אז א איד דארף וויסן זיין אז בשעת ס'קומט צו גיין צו עבודת השם איז כל שאור וכל דבש לא תקטירו. אין עבודת השם טאר נישט זיין חס ושלום דער ענין פון גבהות, דער ענין פון גאוה. גאוה דארף זיין אינגאנצן מופרך אין עבודת השם, וואס דאס איז וואס די גמרא זאגט אז לא מיניה ולא מקצתיה, אז דער ענין פון גאוה דארף זיין אינגאנצן מופרך ביי א אידן טאר נישט זיין לא מיניה ולא מקצתיה פון גאוה וישות, כל שכן וקל וחומר אין דרך החסידות וואס רעדט אזוי פיל וועגן דעם ענין הביטול, ביטול היש און ביטול במציאות, אז כדי צו דינען דעם אייבערשטן דארף מען זיין בתכלית הביטול, היפך הגאוה והיפך הישות. פון דעסטוועגן זאגט דער בעל שם טוב, דאס איז דער ענין פון פון שאור, שאור דאס איז דער ענין פון גאוה, דבש איז דער ענין פון מתיקות, וואס דער ענין פון מתיקות איז אויכעט אז מען זוכט דעם געשמאק, אז א מענטש זוכט אז ער וויל דינען דעם אייבערשטן, וויל ער דינען דעם אייבערשטן ווייל עס איז געשמאק פאר אים, ער זוכט דעם תענוג, זאגט מען אויכעט כל שאור וכל דבש לא תקטירו. אז אין עבודת השם טאר נישט זיין נישט דער ענין פון גאוה און נישט דער ענין פון תענוג, עבודת השם דארף זיין אינגאנצן מיט א ביטול, מיט א איבערגעגעבנקייט, מיט א קבלת עול, זיך איבערגעבן אינגאנצן צום אייבערשטן. פון דעסטוועגן זאגט די תורה, קרבן ראשית, קרבן ראשית, ווען אידן זענען געשטאנען ביי מתן תורה, חג השבועות, איז דער זמן פון ראשית, ראשית העבודה, בשעת א איד הייבט אן זיין עבודה אין עבודת השם, און ער שטעלט זיך אוועק כנגד ההר, ער שטעלט זיך אוועק כהר נדמה לו כהר, מלחמת היצר, וואס דער יצר הרע איז כנגד ההר, דער הר, דער הר וואס גייט אויפן יצר הרע, און מען דארף מלחמה האלטן כנגד דעם יצר, איז אויף דעם זאגט מען אז קרבן ראשית תקריבו, אז אין ראשית העבודה, דווקא דארף זיין דער ענין פון שאור, דער ענין פון גבהות, פון גאוה, ויגבה לבו בדרכי הוויה, און על דרך זה דער ענין פון תענוג. איז ער מסביר דער הייליגער בעל שם טוב אז בשעת א מענטש שטייט בראשית העבודה קומט צו גיין דער יצר הרע צו דעם מענטשן און ער זאגט אים ווער ביסטו לגשת אל הקודש דער יצר הרע זאגט דעם מענטשן דו ווייסט דאך דיין שפלות דו ווייסט דאך אז דו ביסט נישט שייך צו די גאנצע זאך דו ווייסט דאך ווער דו ביסט דו ווייסט דאך מאי עבידת באורתא וואס דו האסט געטון נעכטן ביינאכט דו ווייסט דאך דיין מעמד ומצב דו ביסט אין תכלית השפלות איז במילא ווער ביסטו להתקרב אל הוויה, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא, ווער ביסטו צו ווערן נאנט צו דעם אייבערשטן? איז אויף דעם זאגט מען אז בראשית העבודה בשעת א איד הייבט אן דינען דעם אייבערשטן דארף זיין ביי אים דווקא דער ענין פון שאור און פון דבש, ער דארף זיך מתבונן זיין און זיך אריינטראכטן ווי אזוי דער אייבישטער האט אים אתה בחרתנו מכל העמים, וואס דאס איז געווען דער ענין פון מתן תורה, וואס דער אייבישטער האט צוגערופן אידן צו זיך, און ער האט געזאגט אתה בחרתנו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, אז א איד איז א מלך און ממלכת כהנים, און דערהערן דווקא זיין גדלות, יא, און זיך מתבונן זיין, וואס דאס ברענגט דער בעל שם טוב, אז ער דארף זיך מתבונן זיין אין דעם וואס עס שטייט, אז אז בשבילי נברא העולם, אז דער גאנצער עולם הזה ווארט אויף מיר, און אילו היו חסרים, ווי די גמרא ברענגט רבי שמעון בר יוחאי האט געזאגט אז אילו היו חסרים ישראל איין איד וואלט נישט געקענט געבן די תורה, דאס הייסט אז די גאנצע וועלט שטייט און ווארט אויף מיין תורה און מיין מצוות און מיין עבודת השם. און על דרך זה דאס איז דער ענין פון דבש אייכעט, די מתיקות, טאקע דערהערן און זיך אריינטראכטן אין די מתיקות התורה, דעם געשמאק וואס איז דא אין א מצוה, די געשמאק וואס איז דא אין דינען דעם אייבערשטן, און אין ער רעדט קרבן ראשית, אין ראשית העבודה, דארף זיין דווקא דער ענין פון שאור און דבש. און דערנאך, בשעת א מענטש איז שוין אריינגעגאנגען בתוך הקודש, און ער איז שוין צוגעגאנגען און געדינט דעם אייבערשטן, דעמאלט דארף טאקע זיין די עבודה באופן של ביטול, וואס דעמאלט זאגט מען לא מיניה ולא מקצתיה, אז בשעת ער געפינט זיך שוין בפנים און ער איז שוין צוגעקומען, ער איז אריינגעגאנגען שוין בתוך עבודת השם, דעמאלט דארף ער טאקע ארבעטן אויף זיך, אז זאל זיין טאקע אן קיין שום שאור, אן קיין שום דבש, עבודה בתכלית הביטול. בדוגמא כזו על דרך זה ברענגט זיך אייכעט פון ר' לוי יצחק בארדיטשובער, דער הייליגער בארדיטשובער ברענגט אט דער נקודה, אין זיין, אויף זיין לשון, אויף זיין שפראך, ברענגט ער על דרך זה, ברענגט ער אייכעט זייער געשמאק, פאסק. ער האט געפרעגט די שאלה טאקע פארוואס אין חג הפסח איז דעמאלט זאגט מען אז סדארף זיין דווקא אכילת מצה, און סאיז אסור אפילו א משהו חמץ איז אסור אינגאנצן, וואס תורה זאגט אז סדארף זיין סטאר נישט זיין נישט קיין חמץ און נישט קיין שאור לא יראה ולא ימצא בל יראה בל ימצא אפילו א נקודה של משהו של חמץ איז אינגאנצן מופרך מדארף נאר עסן מצות, און בשעת סקומט צו גיין חג השבועות זאגט מען אדרבה, אז דווקא דעמאלט דארף זיין שתי הלחם מן החמץ? פרעגט ער די שאלה. זאגט ער באזא אופן, די מורא'דיגע ווערטער זאגט ער, אז בכלל זאגט ער אין הנהגת הקדוש ברוך הוא איז דא צוויי מיני הנהגות, בכללות די הנהגת הקדוש ברוך הוא ווי דאס איז אינגאנצן מצד למעלה, וואס דער אייבישטער מאכט ניסים ונפלאות, יא וואס ער טוט עס מצד דעם וואס דער אייבישטער פירט די וועלט, ער איז דער בורא עולם און ער איז דער מנהיג העולם, און אז ער וויל פירט ער די וועלט בדרך הטבע, און אז ער וויל פירט ער די וועלט בדרך נס, און ער מאכט כל הניסים ונפלאות וואס ער מאכט צו אידן, און ער מאכט אויף דער וועלט מצד וואס ער איז דער אייבישטער הגדול והגדול הגיבור והנורא, מצד זיין גדלות. וואס דאס איז געווען די הנהגה פונעם אייבערשטן בעת יציאת מצרים. בעת יציאת מצרים פאר מתן תורה די הנהגה פונעם אייבערשטן געווען אז הגם אידן זענען נישט געווען ראוי צו דעם הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי זרה, דער אייבערשטער האט אבער געמאכט ניסים ונפלאות מצד גדלותו ורוממותו. בשעת אבער ס'איז געקומען צו גיין צו מתן תורה, און דעמאלט איז געווען דער אתה בחרתנו מכל העמים, דער אייבערשטער האט אויסגעקליבן עם ישראל, האט דער אייבערשטער אוועקגעשטעלט די וועלט אין א מצב אז די גאנצע וועלט פירט זיך דורך נשמות ישראל דורך כנסת ישראל, און די גאנצע הנהגת העולם איז תלוי אין א אידן. עד כדי כך ווי די גמרא זאגט די מעשה הידוע אז אז די אז בשעת ס'איז געווען דער מחלוקת פון רבי אליעזר בן הורקנוס מיט די אלע תנאים, יע, און דארט דארטן ער זאגט דער לשון א די גמרא דערציילט דארטן אז דער קודשא בריך הוא קא מחייך ואמר נצחוני בני נצחוני אז דער אייבישטער, יע, ער האט געשמייכלט, געלאכט, און דער אייבישטער האט געזאגט מצד התענוג ונחת רוח, און האט געזאגט נצחוני בני נצחוני, אז אידן זענען כביכול מנצח, דאס הייסט, ווי דער לשון אויף די גמרא זאגט, אז אז הקדוש ברוך הוא גוזר וצדיק מבטל, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, די כח פון א אידן, וואס ער האט א באלעבאטישקייט און ער האט א כח און א שליטה אז די אלע עניינים אין וועלט פירן זיך דורך דעם צדיק דורך דעם אידן וואס כנסת ישראל תפארת ישראל זיי פירן מיט די וועלט. זאגט ער ממילא דאס איז געווען דער חילוק צווישן די זמן פון יציאת מצרים די זמן פון מתן תורה וואס פון דעם קומט ארויס צוויי אופנים אין עבודת השם די מוראדיגע זאך בשעת א איד איז זיך מתבונן ווי דער אייבישטער פירט די וועלט און ער איז זיך מתבונן אין די גדלות ה, גדלות הבורא, און זיך מתבונן אין די גדלות הבורא, און די גדלות ווי דער אייבישטער פירט די אלע עניינים, די ניסים ונפלאות, און ער זעט גדולתו ורוממותו ונפלאותיו, די אלע גדלות פון דעם אייבערשטן. און בשעת ער שטעלט זיך אוועק און זיך מתבונן אין גדלות השם אין הנהגת העולם, אין די ניסים ונפלאות, מתבונן אין די ניסים ונפלאות אין יציאת מצרים, און ער זיך מתבונן ווער איז ער, ווי ער איז בתכלית השפלות והזוהמה, תכלית ה, תכלית השפלות, יא, ווערט ביי אים א מוראדיגער ביטול, א מוראדיגע יראה, און זיין עבודת השם איז ביראה גדולה, בביטול גדול. וואס דאס איז די עבודה מצד יציאת מצרים, מצד חג הפסח, וואס אידן האבן דערהערט ווי אזוי דער אייבישטער מלך גדול ונורא, דער אייבישטער אליין מיט זיין גאנ האט באוויזן זיין גדלות אין די אין די אין דעם ענין פון יציאת מצרים, קריעת ים סוף מיט די ניסים ונפלאות, און ווי אידן זענען געווען בתכלית השפלות, און אף על פי כן דער אייבישטער האט זיך געפירט בזה אופן, איז מצד דעם איז זיין עבודה דערהערט ער זיין ביטול זיין שפלות כלפי דעם אייבערשטן און זיין עבודה איז ביראה בביטול גדול בהכנעה גדולה. און דערפאר איז אין חג הפסח איז דער ענין פון מצה, וואס מצה באווייזט אויף ביטול ווי מ'האט געזאגט. מה שאין כן בשעת ס'איז געקומען צו גיין צו מתן תורה, איז דעמאלט איז די התבוננות פון א אידן איז הייבט זיך אן אין מתן תורה, ער זיך מתבונן אין דעם ענין פון אתה בחרתנו מכל העמים, ער זיך מתבונן פארקערט, ער זיך מתבונן אין די רוממות, ער זיך מתבונן אין דעם רוממות פון א אידן, ווי דער אייבישטער האט אויפגעהויבן אידן, יא, והבדילנו מכל עם ולשון ורוממנו, ווי דער אייבישטער הייבט אויף עם ישראל, און ער הייבט זיי אויף אין אזא מין אופן, אין אזא מין מורא'דיגן אופן, אז כל העולם, אלע עולמות זענען תלוי אין דעם אידן, אז בשעת א איד לייגט תפילין, און די תפילין זענען כשר, און ער לייגט תפילין כדבעי למהוי, פועל'ט ער א עלי' אין אלע עולמות, און אלע עולמות ווארטן אויף זיין תורה ומצוות, און ווען חס ושלום איין תנועה, אין מחשבה אדער דיבור ומעשה אין ענין שלא כדבעי פועל'ט ער רחמנא ליצלן א ירידה און א נפילה אין אלע עולמות איז בשעת א איד דערהערט זיין גדלות און זיין רוממות ווי אזוי די גאנצע וועלט איז תלוי בהם בו אין זיין עבודה איז דעמאלט איז גיט ער זיך אכטונג אין יעדע מחשבה דיבור ומעשה אבער דאס קומט דווקא נישט מצד שפלותו נאר דווקא מצד רוממותו מצד דערהערנדיג זיין גודל העילוי זיין גודל המעלה און דער ענין איז נתחדש געווארן דווקא אין חג השבועות, מצד דעם וואס במתן תורה איז געווען דער אתה בחרתנו מכל העמים ורוממתנו, איז ביי אידן נתחדש געווארן אט דער אופן העבודה מצד הגדלות והרוממות. און דערפאר ווערט פארענטפערט, אז אין חג הפסח, וואס דעמאלט איז געווען די הנהגה מצד למעלה, און אידן זענען נאך נישט געווען, צוגעגרייט צו דעם ענין איז די עבודה געווען אין אן אופן מצד מצה, ביטול, שפלות, מ'האט דערהערט דעם גודל השפלות, לגבי די גדלות הקדוש ברוך הוא און די ניסים ונפלאות פועל'ט דאס א מורא'דיגע יראה וביטול, דערפאר איז דער ענין פון אכילת מצה. אבער אין חג השבועות וואס דעמאלט איז די התבוננות פארקערט, א איד איז זיך מתבונן אין זיין גדלות אין זיין רוממות ווי אזוי א איד איז, די גאנצע וועלט איז תלוי אין זיין מחשבה דיבור ומעשה, און דאס הייבט אים אויף ומצד רוממותו, און דערפאר זאגט מען אז אין חג השבועות דארף עס דווקא זיין דער ענין פון חמץ, די שתי הלחם חמץ וואס דער ענין פון חמץ איז דער ענין פון גאוה דקדושה, דער ויגבה לבו בדרכי השם, און דאס הייבט אויף א אידן באופן אז דורך דעם איז ער אפגעהיטן אין יעדער איינער פון זיינע תנועות אין מחשבה דיבור מעשה אין אלע זיינע הנהגות. על דרך זה ברענגט זיך די ברענגט דער אלטער רבי אין די דרושים אין די מאמרים אויף חג השבועות איז פאראן א מאמר פון אלטן רבי'ן א שבועות'דיגע מאמר א קורצע מאמר געדרוקט אין לקוטי תורה יא וואס דער אלטער רבי שרייבט דארטן להבין עניין שהתורה ניתנה על הר עניין שהתורה ניתנה על הר קורצע מאמר וואס דער אלטער רבי פרעגט דארטן די שאלה הידועה וואס מען דארף פארשטיין, פארוואס איז די תורה געגעבן געווארן על ההר? איז דאך ידוע וואס שטייט אין די מדרשים, וואס מען זאגט אז דער אייבישטער בשעת ס'איז געקומען צו גיין צו מתן תורה, איז געקומען צו גיין די אלע בערג, תבור, כרמל, אלע האבן געזאגט אז זיי ווילן אז די תורה זאל געגעבן געווארן זיי דווקא אויף זיי. און דער אייבערשטער האט געזאגט, ניין, אוואו וועט ער געבן די תורה, די תורה וועט ער געבן דווקא אויף הר סיני, פארוואס הר סיני, ווייל ער איז מכיך מכל טוריא, הר סיני דאס איז א נידעריגער בארג, א קליינער בארג, און מצד די עניוות פון הר סיני דער אייבערשטער אויסגעקליבן דווקא אין הר סיני, און דאס איז וואס ס'ברענגט זיך אין מדרש, הר סיני על שם הסנה. וואס סנה איז א איז א קליינע ביימעלע, א נידעריגע ביימעלע, און דווקא אין דעם סנה, דארטן איז געווען, איז געווען די די לבת אש מתוך הסנה, וואס דאס איז דער אייבישטער נתגלה געווארן אין סיני אינעם סנה, וואס דווקא אין א ארט פון ביטול, תועבת ה' כל גבה לב, און דווקא אל מי אביט, אל עני, נכה רוח, וחרד על דברי, דווקא א מענטש וואס איז בתכלית הביטול והשפלות, ער איז דער אמת'ער כלי אז דער אייבישטער זאל רוען ביי אים. על דרך זה מתן תורה על הר סיני. פרעגט דער אלטער רבי, אויב אזוי, פארוואס איז די תורה געגעבן געווארן אויף א בארג? האט דאך די תורה געדארפט געגעבן ווערן דווקא אין א מקום פון א מקום שפלה, אין א אין א טא אין א טאל, אין א פלאץ וואס דארטן איז א עמק, היפך פון הר. אויב מען וויל ארויסברענגען דווקא די מעלה פון ביטול וכן ענווה, האט געדארפט אינגאנצן נישט זיין קיין בארג, א מקום מישור אדער א מקום עמק, א מקום אזא סארט פלאץ, וואס דארטן פאסט די תורה זאל געגעבן געווארן, וואס איז דער ענין פון א בארג? איז אויף דעם זאגט טאקע דער אלטער רבי די זעלבע נקודה, אז בשעת א איד שטייט אין ראשית עבודת השם, אין תחילת העבודה, און ער וויל אריין גיין לגשת אל הקודש, און אנהייבן דינען דעם אייבערשטן, קומט צו גיין דער יצר הרע די נפש הבהמית און ער זאגט אים, מי אני ומה אני? ער זאגט צו זיך, דער מענטש זאגט צו זיך, מי אני ומה אני, הייבט ער אן מיט די עניוות און שפלות, די שפלות של שקר מצד דעם יצר הרע, ווער בין איך אז מיין עבודה זאל מעורר זיין למעלה, מיין תפילה און מיין תורה זאל עפעס פועל זיין למעלה, און פון דעם ווערט ביי אים א תנועה פון שפלות, און דער שפלות ברענגט צו אים צו א מעמד ומצב וואס רופט זיך אן אין לשון החסידות אסקופה הנדרסת, אסקופה הנדרסת מיינט אזוי ווי יא בשעת מען גייט אריין יא אין ביים טיר די אסקופת הדלת ביים טיר איז דאס איז א ארט וואס אלע טרעטן אויף דעם על דרך זה ווערט ער א אסקופה הנדרסת אבער נישט מצד די מעלה פון ענווה אדרבא ער ווערט א אסקופה הנדרסת צום יצר הרע בשעת דער יצר הרע מאכט אים דעם געפיל אז ער איז א אדם שפל, א אדם קטן, א אדם נמוך, א נידעריגע מענטש, און זיין עבודה אין תורה ותפילה גארנישט ווערט, איז ממילא האט ער נישט די, האט ער ביי זיך נישט דעם תוקף אויף צוגיין אל הקודש צו דינען דעם אייבערשטן בתורה ותפילה. און דערפאר איז אין ראשית העבודה דארף זיין דווקא א הר. איז אזוי ווי ס'איז וויכטיג טאקע דער ענין פון ענווה און ביטול אלס א יסוד אין עבודת השם, איז על דרך זה תורה וויל אונז מלמד זיין דווקא דער ענין פון הר, אז בשעת א איד איז נגד ההר אז דארף זיין ביי אים די תנועה פון גבהות און רוממות, אט דער תוקף פון עבודת השם, יע, וואס פון דעם רוממות, פון דעם גבהות, דאס גיט אים דער כח לגשת אל הקודש, אויף קענען צוגיין און דינען דעם אייבערשטן. און דערפאר מאנט זיך ביי אידן טאקע ווען ס'קומט צוגיין דער זמן פון מתן תורה, חודש השלישי, און מ'גרייט זיך צו צום מתן תורה, דארף טאקע זיין ביידע עניינים, פון איין זייט דארף טאקע זיין די תנועת הביטול והשפלות, וואס דאס איז די הכנה צו מתן תורה ונפשי כעפר לכל תהיה פתח ליבי בתורתך ווי מען זאגט אין דאווענען אז דורך דעם נפשי כעפר דווקא, וואס א איד פילט זיך כעפר איז דעמאלט פתח ליבי בתורתך. דער ביטל וואס דארף זיין בתור הקדמה צו לימוד התורה. און לאידך גיסא זאגט מען, אז ס'דארף זיין דווקא דער ענין פון ויגבה לבו, דארף זיין א הר. אז א איד שטעלט זיך אוועק צו דינען דעם אייבערשטן אין תחילת העבודה, דארף זיין צוזאמען מיט דעם ביטל, דארף זיין עכט א תוקף און א רוממות, א וויסן אז בשבילי נברא העולם, און אז מיין עבודת השם איז נוגע למעלה, און אז מיין תפילה און מיין תורה און מיין מצוה און מיין מחשבה דיבור ומעשה, אז ביי דעם אייבערשטן איז דאס נוגע און ער האט פון דעם א גרויסע נחת רוח, און יעדע תנועה און יעדע פרט איז אין דעם תלוי די אלע עניינים פון אלע עולמות און אלע זאכן. וואס דאס איז אויכעט איינע פון די זאכן וואס ברענגט זיך, א זייער א געשמאקער ווארט איז דא פון רבי'ן אויכעט וועגן דעם בנוגע דעם זמן פון ראש חודש סיוון, אז דאס וואס ס'מאנט זיך טאקע די ביידע עניינים, בנוגע חודש סיוון, ראש חודש סיוון. בחדש השלישי די תורה זאגט בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני ווען איז דאס געווען? שטייט נישט קלאר אין תורה ווען איז דאס געווען ביום הזה זאגט די גמרא אין שבת אין דף פ ו זאגט די גמרא וואס איז דער טייטש ביום הזה? זאגט די גמרא מען לערנט ארויס מיט א גזירה שווה, מען ווייסט נישט ווען דאס איז געווען, שטייט נישט קלאר אין תורה, אז מען לערנט ארויס א גזירה שווה, הזה הזה, שטייט החודש הזה לכם, ראש חדשים, דאס איז געווען ראש חודש ניסן, דארטן שטייט החודש הזה לכם, און דא שטייט, דא שטייט אויכעט ביום הזה באו מדבר סיני, לערנט מען ארויס גזירה שווה, הזה הזה, אז דאס איז געווען ראש חודש, דער טאג פון ראש חודש. פרעגט תוספות, פארוואס לערנט מען דאס ארויס פון הזה הזה? מען קען דאך ארויסלערנען פון נאך א גזירה שווה. ס'איז דאך דא נאך א אנדערע גזירה שווה, די גמרא זאגט ערגעץ אנדערש אין פסחים, אז ס'איז דא א גזירה שווה, מדבר מדבר. בנוגע אן אנדער ענין. וואס מען לערנט עס ארויס אז בחודש, אין פרשת במדבר, לערנט מען ארויס אויכעט אז מדבר מדבר. אז ס'שטייט אין איין ארט שטייט בחודש השני באחד לחודש באו מדבר סיני, דא שטייט אויך באו מדבר סיני און מדבר מדבר גזירה שווה אז דאס גייט אויף ראש חודש. און דאס פרעגט תוספות פארוואס דא זאגט מען אז דאס איז הזה הזה פארוואס לערנט מען נישט ארויס פון מדבר מדבר. על כל פנים זעהן מיר פון דעם אז ס'איז דא צוויי אופנים לימודים, ווי אזוי צו ארויס לערנען דעם ענין פון ראש חודש. מ'קען דאס לערנען פון מדבר מדבר, קען דאס לערנען פון הזה הזה. תוספות איז מבאר אז ס'איז בעסער לערנען הזה הזה ווייל דאס גייט דווקא אויף ראש חודש, די ווערטער ביום הזה גייט אויף ראש חודש אז ווייסט מען וכו', וואס זענען אין די ביאור. אבער אין דעם עצם ענין, פארוואס איז טאקע דא צוויי לימודים? מ'קען ארויס לערנען ווי תוספות פרעגט פון מדבר מדבר אז דאס גייט אויף ראש חודש, און מ'קען עס ארויס לערנען פון הזה הזה אז דאס גייט אויף ראש חודש. זאגט ער אז ס'דא דא צוויי עניינים. דער חילוק צווישן די ווארט מדבר און די ווארט הזה, דאס איז צוויי פארקערטע זאכן. מדבר באווייזט אויף ביטול. מדבר. מדבר איז א ענין פון ביטול. דאס איז דער פשטות הענין. דער ענין פון א מדבר, שהכל דשין עליו, ס'א מקום הפקר, ווי ס'שטייט אין די מדרשים. אז דער טעם פארוואס די תורה איז געגעבן געווארן אין מדבר, וואס מדבר באווייזט אז א מענטש דארף עושה עצמו כמדבר, ער דארף זיך מפקיר זיין, ער דארף זיך מבטל זיין, דארף זיך לאזן טרעטן, ווייל דאס איז דער ענין פון מדבר, דער ענין פון שפלות און עניוות וואס דארף זיין אין עבודת השם אין לימוד התורה, דער ענין המדבר. און דערפאר שטייט אויך דער אלטער רבי ברענגט א מורא'דיגער טייטש, אז דאס איז דער ווארט פון מדבר, מדבר דאך מלשון דיבור אויכעט, מדברך נאוה, די ענין הדיבור. אבער מדבר, מיט א, מיט א, מיט א חיריק, איז דאס די טייטש מדבר איז דאס כאילו ס'נדבר מעצמו. ס'הייסט, נישט אז א מענטש איז מדבר, נאר מדבר. מדבר איז אז א מענטש רעדט בכוונה. מדבר איז אז ס'רעדט זיך פון זיך אליין. על דרך ווי מ'זאגט איתמר, ס'לערנט זיך. יע, וואס איתמר איז די טייטש, ס'לערנט זיך, ס'לערנט זיך פון זיך אליין. וואס איז דאס אין עבודת השם? דער ענין הביטול. אז א איד לערנט תורה דארף ער פילן מדבר, דאס איז נישט איך, דאס איז די די דאס איז די דבר השם ודברך אשר שמת דברי אשר שמתי בפיך, די דבר השם וואס גייט דורך זיין מויל, בשעת ער לערנט תורה דאס איז דעם אייבערשטן כלומר ער גיט ער זאגט איבער מער נישט דעם אייבערשטנ'ס ווערטער, דברי אשר שמתי בפיך, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס ווערטער וואס גייט אדורך זיין מויל, און איתמר, ס'לערנט זיך, ס'זאגט זיך מדבר, דאס איז דער ענין הביטול. דאס איז דער ווארט פון מדבר. לאידך גיסא, הזה, פארקערט, זה באווייזט אויף מציאות, מראה באצבע ואומר זה, מ'קען ווייזן מיטן פינגער, זה, זה איז ליכטיג, יא, דער ענין פון זה, מ'קען דאס זען, זען אנטקעגן די אויגן און באווייזן מיט די פינגער, דאס איז א תנועה פון מציאות, פון התפשטות, היום הזה, היום הזה באווייזט אויף גילוי, און אויף גילוי בתכלית השלימות, וואס אין עבודה איז דאס פונקט פארקערט ווי דער ענין פון מדבר, אז דער מענטש שטייט אין א מצב פון ליכטיגקייט, אין א מצב פון זה, מראה באצבע, מיטן גאנצן תוקף און גאנצן שלימות. איז זאגט דער רבי דארטן אז דאס איז טאקע דער ענין. אז הכנה צו מתן תורה בחודש השלישי באו מדבר סיני, בשעת אידן זענען צוגעקומען צו גיין במדבר סיני, איז ביי זיי געווען דער ענין פון, דאס איז די צוויי עניינים. פון איין זייט ביום הזה, פון צווייטן זייט איז דער ענין המדבר איז ביי זיי געווען דער תכלית הביטול, וואס אידן זענען געשטאנען דעמאלט, און דאס איז געווען די הכנה צום מתן תורה, און דערפאר שטייט אז ס'איז געווען ויחן, כאיש אחד בלב אחד, אז ס'איז געווען ווייל אידן זענען געשטאנען מיט די גרעסטע אחדות, וואס דאס טאקע נעמט זיך מצד די גרעסטע ביטול. בשעת א איד, דער ענין פון אהבת ישראל און אחדות ישראל, טאקע בשעת א מענטש איז א בעל גאווה און א יש, קען ער זיך נישט מתחבר זיין מיט א צווייטן. כדי צו האבן אהבת ישראל מאנט זיך טאקע דער ענין הביטול. און דאס איז טאקע די שאלה פון תוספות. פארוואס טאקע זאגט מען נישט מדבר מדבר לכאורה וויבאלד די הכנה צו מתן תורה איז דער ענין פון עפר און ביטול, איז בעסער מאכן די גזירה שווה מדבר מדבר. אבער די מסקנא די גמרא זאגט ניין, אז מ'לערנט עס ארויס דווקא הזה הזה, צו אונז אויסלערנען אז פונקט אזוי ווי ס'איז טאקע, עס מאנט זיך דער ענין הביטול און מדבר פאר הכנה צו מתן תורה, מאנט זיך טאקע אויך דער ענין פון הזה, דער תכלית, דער ענין המציאות, דער ענין השלימות, דער ענין העבודה אז א מענטש דארף וויסן אז זיין עבודה איז נוגע און דארף וויסן אז ער דארף טאקע טון מיט אלע כוחות הנפש און דינען דעם אייבערשטן און דווקא דורך דעם וואס ער טוט זיין עבודה בתכלית השלימות, היום הזה, און דער שלימות אין עבודה דאס איז נוגע צו זיין הכנה צו מתן תורה, פונקט אזוי ווי ס'איז נוגע דער ענין פון מדבר. און דאס האט ער געטייטשט אויכעט אז דערפאר געפינט מען אז אין די פרשות וואס מען ליינט אין די טעג, איז אמאל קומט אויס אז מען ליינט פרשת במדבר, פאר מתן תורה, און אמאל קומט עס אויס פרשת נשא, וואס מען געפינט אז ס'איז דא אין דעם זמנים אין כל מיני אופנים, צו מען ליינט במדבר צו מען ליינט נשא, אז אלעמאל במדבר און נשא, דאס זענען די פרשות וואס געפינען זיך ארום מתן תורה. וואס דאס איז טאקע דער חילוק צווישן פרשת במדבר און פרשת נשא. פרשת במדבר איז דער ענין פון ביטול ווי מיר האבן געזאגט, מדבר הכל דשין עליו, דאס איז דער ענין פון ביטול וואס דארף זיין פאר הכנה צו מתן תורה, לאידך גיסא דער ענין פון נשא, נשא מלשון התנשאות, לשון מלשון הרמה, אז ס'דארף זיין דער התנשאות און דער ויגבה לבו בדרכי השם, און דווקא די ביידע עניינים צוזאמען, דאס איז די ריכטיגע הכנה צו מתן תורה. און דערפאר קומט צו גיין דער זמן, בשעת א איד קומט צו גיין הכנה צו מתן תורה, יא, און א איד שטעלט זיך אוועק, ס'קומט צו גיין חודש השלישי, חודש סיוון, און מען שטעלט זיך אוועק צו זיך גרייטן צו מתן תורה, איז מאנט זיך ביי אידן די ביידע תנועות צוזאמען, פון איין זייט מאנט מען אז מען דארף שטיין מיט א ביטול, מיט א יראה, מיט א איבערגעגעבנקייט כמדבר, זיך מבטל זיין אינגאנצן כעפר לכל תהיה, אלס הכנה צו מתן תורה. אבער צוזאמען דערמיט מאנט זיך ביי אידן דער ענין פון התנשאות והרמה והגבהה די ויגבה לבו בדרכי השם, יא, און ס'ווי ידוע טאקע אויכעט די תורת הבעל שם טוב, וואס דער בעל שם טוב האט געזאגט אויף דעם וואס די גמרא זאגט אין מסכת גיטין, ענוותנותו של ר' זכריה בן אבקולוס החריבה את בית המקדש. פרעגט דער הייליגער בעל שם טוב, וואס איז דא דער פשט ענוותנותו החריבה, ווי קען זיין אז עניוות זאל צוברעכן, זאל חרוב מאכן דעם בית המקדש, עניוות איז דאך א מוראדיגע מידה דקדושה, והאיש משה ענוו מאוד מכל האדם אשר על פני אדמה, עניוות איז דאך א מוראדיגע זאך, און דא זאגט מען ענוותנותו החריבה. איז אויף דעם ענטפערט טאקע דער נקודה, אז ס'איז דא א עניוות שלא במקומו, ס'איז דא עניוות וואס החריבה, אז א איד דארף וויסן זיין, ער ברענגט דארטן דעם פסוק, יא, אם תשכבון בין שפתיים, ער ברענגט דעם פסוק וואס שטייט אין קאפיטל פון מתן תורה, קאפיטל ס"ח, אז א איד דארף וויסן זיין אז די שכינה איז שוכן בין שפתי האדם, אז די שכינה הקדושה איז יושב וממתין ומצפה אז א איד זאל זאגן א ווארט פון תורה און א ווארט פון תפילה, וואס דורך דעם גיט ער חיות און מזון לעולמות, לנשמות, למלאכים, לכללות עולמות, אלע לעבן פון זיין, און אויך די שכינה הקדושה אליין ווארט און לעבט פון זיין תורה ותפילה. און בשעת א איד זאגט א ווארט פון תורה און תפילה זאגט ער דער לשון דארטן אז די שכינה איז מצפה און מנשק שפתיו של אדם בשעת ער זאגט א ווארט פון תורה און תפילה, און דאס דארף א איד וויסן בשעת ער דאווענט און ער לערנט. בשעת אבער א איד מיינט אז מי אני ומה אני אז זיין עבודה איז נישט איז גארנישט ווערט חס ושלום איז דעמאלט מיט דעם שפלות מיט דעם עניוות איז ער מחריב חס ושלום דעם בית המקדש דער ענין הקדושה איז ממילא אז ס'קומט צו גיין דער זמן פון חודש סיוון, דארף מען ביי אונז מעורר זיין, צוזאמען מיט דעם ביטול, זיך מעורר זיין אויכעט דעם ענין פון רוממות און גבהות דעם אתה בחרתנו ורוממתנו, קרבן ראשית תקריבו, אז דורך דעם קרבן ראשית, פון שאור און דבש, וויסן טאקע דעם ענין וואס א איד האט אין זיך בכח צו פועל זיין און אויפטון אלע עולמות, אט דאס גיט אונז דעם כח זיך קענען צוגרייטן צום מתן תורה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אז זאל טאקע זיין א געזונטער און א פרייליכער און א געבענטשטער חודש סיוון, חודש מתן תורה, חודש השלישי, און מען זאל זוכה זיין צו מקבל זיין די תורה בשמחה ובפנימיות, ביז די תורה חדשה מאתי תצא מפיו של משיח.